בעזרת השם יתברך מסכת נדרים דף סד מ'הייבט אן דף סד עמוד א' ביי די משנה די נייע פרק זאגט די הייליגע משנה ר' לעזער אומר ר' לעזער זאגט פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו ס'טייטש אונז האבן שוין געזען אז מ'וויל מתיר נדר זיין קען מען מתיר נדר זיין אדער מיט א פתח אדער מיט א חרטה איז ר' לעזער רעדט דא פון א פתח זאגט ר' לעזער ס'דא א פשוטע פתח וואס מען קען טרעפן פאר יעדע נדר, אז וואס? אז א מענטש מאכט א נדר, קען אים די חכם פרעגן, ווען דו וואלסט ווען געוואוסט בשעת וואס דו האסט געמאכט די נדר, אז מען גייט מזלזל זיין דיין טאטע און מאמע, מען גייט חוזק מאכן פון זיי אז זיי האבן א זון אזא קל בנדרים, וואלסטו נאך אלץ געמאכט די נדר? און טאמער דער מענטש ענטפערט ניין, איז א גוטע פתח קען מען מתיר נדר זיין. א צווייטע פשט זאגט דער ר"ן, אז מענטשן וועלן זאגן אז דו האסט דאך געלערנט ביי דיינע עלטערן צו מאכן נדרים, על כל פנים ס'קומט ארויס א בזיון פאר זיינע עלטערן, קען מען דאס נוצן אלס א פתח צו מתיר זיין א נדר, וחכמים אוסרין, חכמים זאגן אז מען קען נישט נוצן די פתח צו מתיר נדר זיין, מ'עט זעהן די גמרא וואס די מחלוקת, אמר רב צדוק, זאגט יעצט רב צדוק, אויף דעם וואס רב לעזער האט געזאגט אז מען קען פותח זיין בכבוד אביו ואמו זאגט רב צדוק, זאג נאך מער, עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו, יפתחו לו בכבוד המקום, ס'טייטש וואס דארפסטו צוקומען צום טאטן און מאמע ס'דא נאך א בעסערע פתח, מ'קען נוצן א פתח פון כבוד המקום, ווי די ר"ן ברענגט, שטייט אין ספרי, אז איינער וואס מאכט א נדר, דער ספרי זאגט מה ההפרש בין נדרים לשבועות, בנדרים כנודר בחיי המלך, בשבועות כנשבע במלך עצמו, פשט ס'דא א זלזול אין באשעפער א מענטש מאכט נדרים און שבועות און ממילא איז דאס אויך א פתח, מ'קען פרעגן פאר א מענטש וואס מ'האט געמאכט די נדר אז ווען דו וואלסט געוויסט בשעת וואס דו מאכסט די נדר וואסערע זלזול ס'איז פארן כבוד המקום וואלסטו נאך אלס געמאכט און טאמער די מענטש ענפערט ניין איז דאס אויך א גוטע פתח איז זאגן די חכמים צוריק צו רב צדוק אם כן אין נדרים, ניין, טאמער דו נוצט די פתח איז נישט דא קיין נדרים, מ'עט זעהן די גמרא, פונקט וואס די חכמים ענטפערן מיט די אם כן אין נדרים, זאגט יעצט אבער די משנה, מודים חכמים לר' אליעזר, אפילו די חכמים טאקע האבן זיך געקריגט אויף ר' אליעזר, און זיי האבן געהאלטן אין פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו, פון דעסט וועגן זענען זיי מודה צו ר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו, שפותחין לו בכבוד אביו ואמו. ס'טייטש וואס איז טאמער א מענטש האט געמאכט א נדר אז ער האט גע'אסר'ט זיין טאטע און מאמע צו הנאה האבן פון אים, דא זענען די חכמים אויך מודה אז מ'קען נוצן די פתח פון אביו ואמו, ס'טייטש מ'קען פרעגן די מענטש ווען דו וואלסט ווען געוואוסט בשעת דו האסט געמאכט די נדר אז ס'איז א מצוה אויסצוהאלטן עלטערן מ'רעדט נישט דא פון כיבוד אב ואם נאר פשוט פון צדקה וואלסטו אויך געמאכט די נדר? און טאמער די מענטש ענטפערט ניין, זענען די חכמים אויך מודה אז מען קען נוצן די פתח. זאגט יעצט די משנה ווייטער, נאך א מחלוקת צווישן רבי אליעזר און די חכמים, ועוד אמר רבי אליעזר, פותחין בנולד, רבי אליעזר האלט אז מען קען נוצן א פתח וואס איז נולד, נולד איז טייטש א זאך וואס איז נישט מצוי וואס איז נישט שכיח, מ'עט זעהן באלד די משנה 'עט ברענגען דוגמאות, וחכמים אוסרין, און חכמים לאזן נישט נוצן א פתח פון נולד, וואס איז פשט פון די מחלוקת? איז די טעם פון די חכמים איז ווייל חכמים האלטן אז ווען מען רעדט פון א דבר מצוי ושכיח, א זאך וואס געשענט אפט, איז דאס קען מען נוצן אלץ פתח, מען קען פרעגן פארן נודר אז ווען דו וואלסט ווען געוואוסט די זאך בשעת דו האסט געמאכט די נדר וואלסטו נאכאלץ געמאכט? אז ער זאגט ניין איז א גוטע פתח, אבער ביי א זאך וואס איז נישט מצוי וואס איז נישט שכיח, האלטן די חכמים אז אפילו ווען מען וואלט ווען געפרעגט דעם מענטש בשעת ער האט געמאכט די נדר, ווען דו וואלסט געוואוסט אז קען זיין אז דאס און דאס גייט געשען, וואלסטו נאך אלץ געמאכט די נדר? זאגן די חכמים, דער מענטש אוודאי וואלט נאך אלץ געמאכט די נדר, פארוואס? ווייל אפילו טאקע עס קען געשען, אבער דער מענטש וואלט נישט בייגעפאלן אז ס'גייט געשען, ווייל ס'איז דאך נישט מצוי, ס'איז דאך נישט שכיח, פארדעם זאגן די חכמים אז דאס איז נישט קיין גוטע פתח, און רבי אליעזר קריגט זיך אויף דעם, רבי אליעזר האלט מען קען דאס אויך נוצן אלץ פתח, ברענגט יעצט די משנה דוגמאות פון אזעלכע סארט פתח'ס וואס זענען נישט מצוי וואס זענען נישט שכיח, כיצד? אמר, קונם שאני נהנה לאיש פלוני, א מענטש מאכט א נדר אז ער גייט נישט הנאה האבן פון עפעס א צווייטע איד, יעצט דער צווייטע איד איז אן עם הארץ, און ונעשה סופר, צום סוף איז ער געווארן א תלמיד חכם, אוי, שהיה מעשיות בנו, דער צווייטע האט חתונה געמאכט א זון און דער ערשטע דער וואס האט געמאכט די נדר וויל יעצט גיין צום חתונה, ואמר, גייט ער צום חכם, און ער זאגט אילו הייתי יודע שהוא נעשה סופר או שהיה משיא את בנו בקרוב, לא הייתי נודר, ווען איך וואלט דעמאלטס געוואוסט אז ער וועט ווערן א תלמיד חכם, אדער אז ער גייט יעצט חתונה מאכן וואלט איך נישט געמאכט א נדר, איז די זאכן ווערט גערופן נולד ס'איז נישט מצוי, אז א מענטש אן עם הארץ זאל ווערן א תלמיד חכם, איז אויך נישט מצוי אז א מענטש זאל חתונה מאכן דאס קינד בקרוב, ס'טייטש אוודאי חתונה איז א דבר מצוי, אבער ס'איז נישט מצוי אז א מענטש זאל חתונה מאכן בקרוב, איז דאס ווערט גערופן נולד, נאך א דוגמא פון נולד, קונם לבית זה שאני נכנס, א מענטש מאכט א נדר נישט אריינצוגיין אין א שטוב ונעשה בית הכנסת. און ס'איז געווארן א שול, אמר און ער זאגט אילו הייתי יודע שנעשה בית הכנסת לא הייתי נודר, ווען איך ווייס ווען דעמאלטס אז דאס ווערט א שול, וואלט איך נישט געמאכט די נדר, איז ביי דעם קריגן זיך ר' לעזער און די חכמים, ר' לעזער מתיר וחכמים אוסרים, ר' לעזער זאגט אז דער פתח איז א גוטע פתח, און חכמים זאגן אז ס'איז נישט קיין גוטע פתח, פארוואס אזוי ווי מען האט געשמועסט, ווייל חכמים האלטן אז אפילו דער מענטש וואלט ווען דעמאלטס געוואוסט אז ס'קען זיין אז די הויז וועט ווערן א שול אדער די אנדערע דוגמאות, וואלט אים נישט בייגעפאלן אז ס'גייט טאקע געשען ווייל ס'איז נישט קיין דבר מצוי, און ממילא וואלט נאך אלץ געמאכט די נדר, און פארדעם די פתח נישט קיין גוטע פתח. זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען אין די משנה, קודם האבן מיר געזען א מחלוקת רבי אליעזר און די חכמים, צו פותחין בכבוד אביו ואמו צו נישט, שפעטער האבן מיר געזען א רב צדוק, וואס רב צדוק האט געזאגט בשיטת רבי אליעזר, אז וואס דארפסטו גיין צו אביו ואמו, קענסט זאגן נאך מער, יפתחו לו בכבוד המקום, און אויף דעם האבן די חכמים געענטפערט אם כן אין נדרים, פרעגט די גמרא מאי אין נדרים, וואס מיינען די חכמים צו זאגן מיט דעם? אמר אביי, ענטפערט אביי, אם כן אין נדרים ניתרין יפה, פשט חכמים האלטן אז טאמער דער פתח איז א פתח וואס מען קען נוצן, קען מען נישט זיך נישט פארלאזן אויף דעם צו מתיר נדר זיין פשט דער היתר איז נישט קיין גוטע היתר פארוואס? ווייל חכמים האלטן אז ווי א גרויסע שייגעץ א מענטש זאל נאר נישט זיין אינדערהיים, דאס איז אבער נאר אינדערהיים, ווען עס קומט צום רב און ער גייט צו די רב מתיר נדר זיין, עט ער קיינמאל נישט מודה זיין פאר זיין רב אז ער איז א שייגעץ, און ממילא ווען די רב פרעגט דעם איד זאג נאר, ווען דו ווייסט ווען בשעת'ן נדר אז ס'איז א אז ס'וועט ארויסקומען פון דעם א זלזול המקום וואלסטו עס נאכאלץ געמאכט? איז יעדע איד העט ענטפערן פארן רב ניין, ווען איך וואלט געוואוסט וואלט איך קיינמאל נישט געמאכט אפילו ער איז א ליגענער, ס'גייט אים נישט אן כבוד המקום, איז אויב אזוי זאגן די חכמים קענסט דאס נישט נוצן אלץ פתח ווייל ס'איז נישט קיין אמת'ע פתח די איד זאגט ליגן, איז דאס איז די טעם פון די חכמים, יעצט לויט אביי וואס איז פשט פון די משא ומתן אין אונזער משנה, איז פשט פון די משא ומתן אין אונזער משנה איז אזוי, חכמים האלטן אז די סיבה, פארוואס מען קען נישט נוצן די פתח פון כבוד המקום, איז אויך א סיבה פארוואס מען קען נישט נוצן די פתח פון כבוד אביו וכבוד אמו. פשט, חכמים האלטן אז ווען א רב פרעגט א איד, זאג נאר, דו ווילסט מזלזל זיין אין דיינע עלטערן? עט יעדע איד ענטפערן ניין, אפילו א שייגעץ וואס גייט נישט אן זיינע עלטערן, עט אויך ענטפערן ניין. פארדעם האלטן די חכמים אין די משנה אז אין פותחין בכבוד אביו וכבוד אמו, מען קען דאס אויך נישט נוצן אלס פתח. פארוואס? ווייל א מענטש זאגט ליגנט ביי דעם. ר' לעזער קריגט זיך. ר' לעזער האלט אז א שייגעץ איז א שייגעץ, און א שייגעץ גייט נישט אן צו מודה זיין פאר זיין רב אז ער איז א שייגעץ. און ממילא ווען דער רב פרעגט דעם איד זאג נאר, גייט דיך אן דיין עלטערנס כבוד? איז א איד וואס איז א שייגעץ וועט זאגן פאר רב אין פנים אריין ניין! און פאר דעם זאגט ר' לעזער אז מען קען דאס נוצן אלס פתח. איז אויף דעם קומט ר' צדוק און רב צדוק זאגט, מיט די זעלבע סברה פון רב לעזער קען מען דאך אויך נוצן אויף כבוד המקום, פשט די זעלבע שייגעץ וואס איז גרייט מודה צו זיין פאר זיין רב אז סגייט אים נישט אן זיינע עלטערן, עט אויך מודה זיין פארן רב אז סגייט אים נישט אן די בורא כל עולמים, איז אויף דעם זאגן די חכמים צו רב צדוק ניין, עד כאן, פשט אפילו רב לעזער וואס רב לעזער האלט פותחין בכבוד אביו ובכבוד אמו, כבוד המקום נישט. ווייל ווען סקומט צו כבוד המקום איז נישט דא קיין שייגעץ אויף די וועלט וואס העט מודה זיין פאר זיין רב אז סגייט אים נישט אן כבוד המקום, און פאר דעם אפילו רבי לעזער איז מודה אז מען קען נישט נוצן א פתח פון כבוד המקום, אזוי איז אביי מסביר אונזער משנה. יעצט דרך אגב דער רן רעדט אויס אז אונז האבן געזען א משנה דף סמך ה עמוד ב' אז מען קען נוצן א פתח פון א מצוה, פשט מען קען פרעגן א מענטש האט געמאכט א נדר ווען דו ווייסט ווען פון די עבירה פון לא תקום פון לא תטור פון לא תשנא את אחיך בלבבך וואלסטו נאך אלץ געמאכט די נדר, און טאמער די מענטש זאגט ניין איז עס א גוטע פתח. איז די רן מסביר אז ווען ס'קומט צו איין מצוה איז דא יעדער מודה אז א מענטש שעמט זיך נישט צו מודה זיין פאר זיין רב אז איך פאלג נישט אלע מצוות איך טו נישט אלע מצוות איז דא פאר דעם דאס א גוטע פתח אבער ווען ס'קומט צו כבוד המקום דא וועט קיינער נישט מודה זיין און דערפאר זאגן די חכמים אז אם כן אין נדרים יעדער איז מודה אז מ'קען נישט נוצן די פתח אלץ פתח על כל פנים צוריק צו אונזער סוגיא. ורבא אמר, רבא זאגט אן אנדערע פשט אין משנה, אן אנדערע פשט אין די חכמים, זאגט רבא אם כן אין נדרים נשאלין לחכם, פשט טאמער מ'עט לאזן פאר א מענטש נוצן די פתח צו מתיר נדר זיין, עט קיינער נישט גיין צום חכם מתיר נדר זיין פארוואס? ווייל די פתח איז דאך נוגע צו יעדע נדר, פשט ס'דא אזעלכע סארט פתחים וואס איז נאר נוגע צו געוויסע סארט נדרים, למשל מ'האט געזען אין די משנה, א מענטש מאכט א נדר איך גיי נישט הנאה האבן פון יענעם, און יענער איז צום סוף געווארן א תלמיד חכם, איז דער פתח איז נוגע צו דער נדר, אבער דער פתח פון כבוד אביו וכבוד אמו און דער פתח פון כבוד המקום איז דאך נוגע צו יעדער נדר, און ממילא זאגן די חכמים, טאמער דו קענסט נוצן אזא סארט פתח, איז פשט מענטשן וועלן ווערן צוגעוואוינט אז מען גייט צום רב, דער רב נוצט דער פתח, און מען איז מתיר נדר מיט דעם, איז קיינער וועט מער נישט גיין צום רב, יעדער וועט זיך אליין מתיר נדר זיין, און מען קען דאך נישט אליין מתיר נדר זיין, איז כדי עס זאל נישט ארויסקומען אזא סארט זלזול, זאגן די חכמים מען קען נישט נוצן דער פתח. איז אויב אזוי לויט רבא וואס איז פשט פון די שקלא וטריא פון אונזער משנה? איז די ר"ן זאגט דא צוויי מהלכים. די ערשטע מהלך פון די ר"ן איז אז רבא קריגט זיך אינגאנצן אויף אביי, רבא'ס פשט אין משנה איז אינגאנצן אנדערש. רבא זאגט אז דאס אליין איז די מחלוקת צווישן רבי לעזער און די חכמים, און שפעטער צווישן רבי לעזער און רבי צדוק, אז וואס? אז חכמים האלטן אז מען קען נישט נוצן נישט די פתח פון כבוד אביו וכבוד אמו און אויך נישט די פתח פון כבוד המקום, פארוואס? ווייל דאס איז א פתח וואס איז נוגע ביי יעדע נדר אזוי ווי מען האט געשמועסט און ממילא דארף מען גוזר זיין אז מען טאר נישט נוצן אזא סארט פתח, מה שאין כן ר' לעזער, ר' לעזער קריגט זיך, ר' לעזער האלט אז דער פתח פון כבוד אביו וכבוד אמו, דאס איז נישט נוגע צו יעדע נדר, פארוואס? ווייל ס'איז דא אזעלכע לייכטערע סארט נדרים וואס די עלטערן קומט נישט ארויס א זלזול פאר זיי אז מען מאכט אזא סארט נדר, די עלטערן שעמען זיך נישט מיט דעם, איז אויב אזוי היות וואס ס'איז דא נדרים וואס מען קען נישט נוצן די פתח פון כבוד אביו וכבוד אמו, עלן מענטשן שוין ווערן צוגעוואוינט אז ס'איז יא דא געוויסע נדרים וואס מען דארף גיין צום רב, און אז מען איז צוגעוואוינט גיין צום רב פעלט נישט אויס די גאנצע גזירה, ווייל די גאנצע גזירה איז דאך. אז מ'וועט אויפהערן גיין צום רב, זאגט ר' לעזער מ'דארף נישט גוזר זיין, און אויף דעם קומט ר' צדוק, ר' צדוק וויל אויך נוצן די היתר אויף כבוד המקום, איז דא זאגן די חכמים עד כאן, ווייל כבוד המקום איז באמת נוגע צו יעדע נדר, און פאר דעם זאגן די חכמים אז אפילו ר' לעזער איז מודה ווען ס'קומט צו כבוד המקום קען מען נישט נוצן די פתח פון כבוד המקום, ווייל יעדער וועט זיך אליין מתיר נדר זיין אין שטוב, דאס איז די ערשטע פשט אין ר"ן, א צווייטע מהלך זאגט די ר"ן, אז אוודאי בעצם רבא איז מודה צו די טעם פון אביי, ווען סקומט צו כבוד המקום. פשט די סיבה פארוואס מקען נישט נוצן א פתח פון כבוד המקום איז אזויווי אביי האט געזאגט ווייל אם כן אין נדרים נתרין יפה א מענטש גייט צום רב די רב פרעגט אים זאג נאר ווילסט מזלזל זיין אין כבוד המקום יעדער איינער ענטפערט ניין אפילו א שייגעץ אויכעט און ממילא מקען זיך נישט פארלאזן אויף דעם מקען נישט נוצן דאס אלץ פתח רבא איז מודה צו דעם נאר וואס רבא האט א פראבלעם אבער צו נוצן אויך די הסבר צו מסביר זיין די מחלוקת פון ר' לעזער און די חכמים לגבי די פתח פון כבוד אביו וכבוד אמו. פארוואס? ווייל לויט אביי, וואס איז פשט פון די חכמים אז חכמים לאזן נישט נוצן די פתח פון כבוד אביו וכבוד אמו? ווייל חכמים האלטן אז אויך ביי דעם איז א מענטש א ליגענער. א מענטש וועט קיינמאל נישט זאגן פארן רב אין פנים אריין, יא, ס'גייט מיר נישט אן צו מזלזל זיין מיין טאטע מאמע, קיינער רעדט נישט אזוי, און פארדעם זאגן די חכמים דאס איז נישט קיין גוטע פתח. איז אויף דעם זאגט רבא אז ס'איז דאך נישט ריכטיג, ווי נישט ווי, מ'זעט דאך, מ'האט דאך געשמועסט אין דף ס"ה עמוד ב' אז ווען ס'קומט צו געוויסע מצוות, מ'פרעגט א מענטש, ווילסט מזלזל זיין א מצוה? איז האט נישט א מענטש א פראבלעם זאגן פארן רב אז ס'גייט מיר נישט אן צו מזלזל זיין אין לא תשנא את אחיך בלבבך. איז אויב אזוי זאגט רבא וואס איז אנדערש כיבוד אב ואם ס'איז א מצוה אזוי ווי אלע אנדערע מצוות אין די תורה. און אזוי ווי ביי אלע אנדערע מצוות אין די תורה האט א מענטש נישט קיין פראבלעם זאגן רב זאגן פארן רב אין פנים אריין איך בין מזלזל אין דעם איז די זעלבע זאך כיבוד אב ואם. איז אויב אזוי דארף מען מסביר זיין די חכמים, איז דא קומט אריין די הסבר פון רבא, ווייל אם כן אין נדרים נשאלין לחכם חכמים האלטן אז אפילו טאקע ס'גייט נישט אן פאר א מענטש צו מודה זיין פאר זיין רב אז ער איז מזלזל זיין טאטע מאמע אבער ווי נישט ווי היות וואס מ'קען נוצן די פתח אויף יעדן נדר וועלן מענטשן מזלזל זיין אין די גאנצע ענין פון התרת נדרים יעדער וועט זיך מתיר נדר זיין אינדערהיים און דערפאר ביי דעם זאגן די חכמים די סיבה וואס אין פותחין בכבוד אביו וכבוד אמו איז ווייל אם כן אין נדרים נשאלין לחכם א גזירה אז מענטשן וועלן נישט גיין צום חכם מתיר נדר זיין? פרעגט יעצט די גמרא אויף רבא תנן א קשיא פון אונזער משנה, מיר האבן געזען אין די משנה, ומודין חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו שפותחין לו בכבוד אביו ואמו, אז טאמער א מענטש מאכט א נדר, ער אסר'ט זיין טאטע און זיין מאמע צו הנאה האבן פון אים, דא זענען די חכמים אויך מודה אז מען קען נוצן די פתח פון כבוד אביו וכבוד אמו, און ממילא פרעגט די גמרא, בשלמא לאביי דאמר אם כן אין נדרים ניתרים, הכא כיוון דאיחצף ליה הא איחצף ליה, פשט גאנץ גוט לויט אביי, וואס אביי איז מסביר די חכמים אז די סיבה פארוואס די חכמים לאזן נישט נוצן די פתח פון כבוד אביו וכבוד אמו איז ווייל א מענטש איז א שיינע איד און ער איז נישט גרייט צו מודה זיין פאר זיין דיין אז ער איז מזלזל בכיבוד אב ואם, איז דא פארשטייט מען פארוואס די חכמים זענען מודה אז מען קען יא נוצן די פתח, פארוואס? ווייל דא רעדט זיך פון א מענטש האט געמאכט א נדר ער האט גע'אסר'ט זיין טאטע און זיין מאמע צו הנאה האבן פון אים פשט איז א גרויסע מחוצף איז די רב ווייסט שוין אז ער איז א מחוצף איז ער גייט נישט אן פארן רב צו מודה זיין אז ער איז א מחוצף אז ער איז מזלזל זיין טאטע מאמע ווייל ער איז טאקע א מזלזל והא ראיה ער האט געמאכט אזא סארט נדר איז דא זענען די חכמים מודה אז מען קען ניצן דעם פתח ווייל דער איד שעמט זיך נישט צו זאגן פארן רב אז גייט מיר נישט אן מיין טאטע און מאמע אבער אלא לרבא דאמר אם כן אין נדרים נשאלין לחכם הכא אמאי פותחין אבער לויט רבא, וואס רבא זאגט די גאנצע טעם פארוואס מען קען נישט נוצן אזא סארט פתח פון כבוד אביו וכבוד אמו איז ווייל טאמער מען וועט נוצן די פתח וועלן מענטשן מזלזל זיין וועט מען מער נישט גיין צום רב מתיר נדר זיין, איז פארוואס דא לאזן די חכמים נוצן אזא סארט פתח? לכאורה קען אויך ארויסקומען א מכשול ווייל יעדע מאל א מענטש וועט מאכן אזא סארט נדר פון זיין טאטן און זיין מאמע ער וועט עס זיין צוגעוואוינט מען קען עס מתיר נדר זיין פותחין בכבוד אביו וכבוד אמו. אמרי, ענטפערט די גמרא ניין, כיוון דכל נדרי לא סגי להון דלאו חכם, היות וואס ביי אלע אנדערע סארט נדרים איז א מענטש צוגעוואוינט גיין צום חכם, הכא נמי פותחין איז אפילו ביי אזא סארט נדר וואס א מענטש אסר'ט אויף זיך, זיין טאטע און זיין מאמע, דארף מען אויך נישט חושש זיין אז א מענטש וועט ווערן צוגעוואוינט נישט צו גיין צום רב, ווייל אז מ'איז צוגעוואוינט פון אנדערע נדרים וועט מען דא אויך גיין צום רב, דערפאר קען מען נוצן די פתח פון כבוד אביו וכבוד אמו ווען סקומט צו אזעלכע סארט נדרים? זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען אין די משנה ועוד אמר רבי אליעזר פותחין בנולד אז רבי אליעזר האלט אז מען קען נוצן נולד א זאך וואס איז נישט שכיח קען מען נוצן אלץ פתח און חכמים האבן זיך געקריגט אויף דעם זאגט די גמרא מאי טעמא דרבי אליעזר וואס איז די טעם פון רבי אליעזר ענטפערט די גמרא אמר רב חסדא דאמר קרא ער לערנט ארויס אין פסוק שטייט אין פסוק כי מתו כל האנשים די פסוק זאגט דארט אז משה רבינו איז אנטלאפן פון מצרים נאכדעם וואס דתן און אבירם האבן אים גע'מסר'ט צו פרעה אז ער האט געהארגעט א מצרי, איז ער איז אנגעקומען קיין מדין, ער האט חתונה געהאט מיט צפורה, האט ער געמאכט א נדר פאר יתרו, אז ער גייט נישט צוריק גיין קיין מצרים, ער גייט נישט אוועק נעמען צפורה איידער ער איז אים נישט מודיע. יעצט די סיבה פארוואס משה רבינו האט געמאכט די נדר, איז ווייל ער האט סתם אזוי נישט געהאלטן ביים צוריק גיין קיין מצרים, ווייל ער האט געוואוסט אז ער וועט צוריק גיין קיין מצרים וועט מען אים הרג'נען, אלס דתן ואבירם, האט ער געמאכט די נדר, און סשטייט דארט אין פסוק ויאמר ה' אל משה במדין לך שוב מצרים גיי צוריק צו מצרים, איי האסט מורא וועגן די נדר? האט אים דער רבונו של עולם כביכול געגעבן א פתח, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, די מענטשן וואס האבן דיר געוואלט הרג'ענען זיי זענען טויט, און ממילא די גאנצע סיבה דו האסט געמאכט די נדר איז וועגן זיי, האסטו דא א פתח, און ממילא זאגט רב חסדא, והא מיתה דנולד הוא, מיתה איז דאך נולד, ווייל אין הכי נמי אוודאי איז עס א דבר שכיח אז מענטשן זאלן שטארבן, אבער אז א ספעציפישער מענטש זאל שטארבן א מענטש'ס שונא זאל פונקט שטארבן, דאס איז נישט א דבר מצוי, און ממילא פון דעסוועגן אז מען זעט אז דער רבונו של עולם האט גענוצט אזא סארט פתח, מכאן שפותחין בנולד, האבן מיר א לימוד אז מען קען נוצן אזא סארט פתח צו מתיר נדר זיין, ורבנן מאי טעמייהו, איז אויב אזוי דארף מען מסביר זיין די חכמים פארוואס האלטן די חכמים מען קען נישט נוצן נולד אלס פתח? ענטפערט די גמרא, קסברי, חכמים האלטן, הנהו מי מייתי, די מענטשן וואס האבן גע'מסר'ט משה זענען זיי דען געשטארבן? והא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, כל מקום שנאמר וואו ס'שטייט אין די תורה א לשון נצים אדער א לשון ונצבים, אינן אלא דתן ואבירם, גייט עס ארויף אויף דתן ואבירם ווייל ביי דתן ואבירם שטייט אין פסוק הוא דתן ואבירם קריאי העדה אשר הצו על משה ועל אהרן, זעהט מען דאס גייט ארויף אויף דתן ואבירם, יעצט ביי די מעשה מיט משה רבינו, די ווער איז געווען די מסור, ווער האט גע'מסר'ט משה רבינו צו פרעה, דאס איז דתן ואבירם, ווייל שטייט דאך דארט ווייטער אז ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים שטייט אין פסוק, וואס דאס איז דתן ואבירם, מען האט געזען ווי צוויי אידן שלאגן זיך, און זיי האבן אים געסטראשעט אז אונז האבן געזען ווי דו האסט גע'הרג'ט דעם מצרי, און זענען געלאפן מסר'ן צו פרעה, איז זעה מען אז דתן ואבירם זיי זענען געווען די מוסרים, און דתן ואבירם האבן געלעבט סאך שפעטער, זיי האבן נאך געלעבט ביי עדת קרח, און ממילא וואס פשט אז שטייט אין פסוק זענען געשטארבן זענען דאך נישט געשטארבן אלא אמר ריש לקיש נאר וואס דען זאגט ריש לקיש שירדו מנכסיהן זענען געווארן ארעמע לייט און עני חשוב כמת און דאס זאגט די רבונו של עולם כביכול פאר משה אז היות זיי זענען געווארן ארעם האבן זיי פארלוירן די חשיבות ביי פרעה און ממילא דארפסטו נישט מורא האבן צוריק צו גיין צו מצרים אבער על כל פנים צו ווערן א עני דאס איז שוין נישט קיין נולד דאס איז שוין א זאך וואס איז מצוי ושכיח און דערפאר זאגן די חכמים אז האסט נישט קיין לימוד פון א פסוק אז מען קען נוצן נולד אלץ פתח זאגט די גמרא דרך אגב אמר רבי יהושע בן לוי, כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת, א מענטש האט נישט קיין קינדער איז חשוב כמת שנאמר ווי שטייט אין פסוק, הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי, רחל זאגט אז מתה אנכי פשט אז איך וועל נישט האבן קיין קינדער איז א בחינה פון א מת, ותניא מ'האמיר אויך געלערנט אין א ברייתא ארבעה חשובים כמת, עני און מצורע וסומא און מי שאין לו בנים די פיר ווערן גערעכנט ווי א מת, עני דכתיב כי מתו כל האנשים ווי מ'האט געזען, מצורע דכתיב שטייט ביי מרים אל נא תהי כמת,